בעזר השם יתברך, מסכת פסחים, דף צדיק ד, מ'הייבט אן דף צדיק ד עמוד א', אויבן, תנו רבנן, איז אזוי, נעכטן האבן מיר געזען די משנה, די משנה האט דן געווען, איזוהי דרך רחוקה, וואס איז דאס א דרך רחוקה, וואס אויף דעם זאגט די פסוק אז טאמער איינער איז בדרך רחוקה איז ווייט פון שטאט, דארף ער נישט ברענגען דעם קרבן פסח, ער קריגט נישט קיין כרת, נאר ער קען ברענגען א פסח שני, האט די משנה געברענגט צוויי שיטות, ר' עקיבא האט געזאגט, דאס איז די דרך פון מודיעים ביז ירושלים, און ר' לעזער האט געזאגט, אז מאיסקופת העזרה ולחוץ, וואס טייטש ווילאנג ביזט נישט אין בית המקדש הייסט עס נאך א דרך רחוקה, האמער געזען די גמרא, די גמרא האט אנגעהויבן מיט דעם אמר עולא מן המודיעים לירושלים חמשה עשר מילין הויא, וואס טייטש ווי ווייט איז טאקע פון מודיעים ביז ירושלים, איז פופצן מיל, האט די גמרא געברענגט וואס איז די מקור טאקע פון עולא, האט די גמרא געזאגט, דאמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן, כמה מהלך אדם ביום עשרה פרסאות מעלות השחר ועד הנץ החמה חמשת מילין, משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים חמשת מילין, פשו לה תלתין, חמיסר מצפרא לפלגא דיומא וחמיסר מפלגא דיומא לאורתא, האט די גמרא געמאכט די גאנצע חשבון אז פערציג מיל גייט א מענטש משך'ן טאג, וואס פון דעם דארף מען אראפ נעמען פינף אינדערפרי און פינף ביינאכט, וואס אינדערפרי איז עס צווישן די עלות און די נעץ גייט אראפ פינף, נאך פינף צווישן שקיעה אונעם צאת, ממילא בלייבט איבער דרייסיג, מען צוטיילט עס אויף צוויי, פון חצות ביז צום שקיעה וואס דעמאלטס קען מען שעכטן דעם קרבן פסח, דאס איז די צייט וואס טאמער א מענטש קען אנקומען דעמאלטס קיין ירושלים איז ער מחויב אנצוקומען, און טאמער נישט הייסט ער בדרך רחוקה. זאגט אונז די גמרא, תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, היה עומד חוץ למודיעים, איינער וואס איז געשטאנען ווייטער פון מודיעים, ויכול ליכנס בסוסים ובפרדים, און ער קען אנקומען וואס טייטש איז מער פון פופצן מייל אוועק, און טאמער ער וועט זיך יעצט ארויסלאזן צופיס וועט ער נישט אנקומען קיין ירושלים, אבער טאמער ער וועט נעמען א פערד אדער א פרד וועט ער יא קענען אנקומען, איז יכול יהא חייב, וואלט איך געמיינט אז ער איז חייב כרת ווייל ער וואלט געקענט אנקומען, תלמוד לומר, פאר דעם שטייט אין פסוק, ובדרך לא היה, אז טאמער איינער איז נישט געווען ווייט אוועק, דעמאלטס איז ער חייב כרת, והלה און דער איד דא, היה בדרך, איז ווי נישט ווי איז ער געווען ווייט אוועק פון שטאט, און במילא, זאגט די ברייתא ער איז פטור פון כרת אפילו ער וואלט ווען געקענט אנקומען, ווייל ער איז מער פון פופצן מייל אוועק, אבער די זעלבע זאך פארקערט זאגט די ברייתא, היה עומד לפנים מן המודיעים, ואין יכול ליכנס מפני גמלים וקרונות המעכבות אותו, איינער וואס איז געווען אין די פופצן מייל, אבער ער קען נישט אנקומען צוליב טעכנישע סיבות, אז ער איז געקומען צו פארן מיט אזעלכע גמלים און וואגענעס און ס'האט געדארן צייט ביז ער וועט אנקומען, יכול לא יהי' חייב, וואלט איך געמיינט ער איז נישט חייב כרת פארוואס ווייל ער קען נישט אנקומען, תלמוד לומר פאר דעם שטייט אין פסוק פונקט פארקערט, ובדרך לא היה, והרי לא היה בדרך, דער איד איז געווען אין די פופצן מיל, ממילא דארף ער טון אלע השתדלות טאמער ער זעט ס'פארזוימט זיך זאל ער אראפגיין צופיס, טאמער ער קען אנקומען צו פיס איז אונטער פופצן מיל, דארף ער אוודאי אנקומען. זאגט אונז די גמרא ווייטער, אמר רבא, האט רבא געזאגט, שיתא אלפי פרסי הוי עלמא, וסומכא דרקיעא אלפא פרסי, די וועלט איז ברייט זעקס טויזנט פרסה, און די דיקקייט פון די הימל איז ברייט א טויזנט פרסה. וואס טייטש אזוי? אונז גיימיר נישט דא אריינקריכן וויאזוי צו פארענטפערן די גמרות דא וואס מיר גיימיר דא זעהן מיט די מציאות, וואס טייטש מען זעט אין כמה וכמה אנדערע גמרות וואס דארט איז יא סאך נענטער צו די היינטיגע מציאות וואס אונז ווייס מיר אז די וועלט איז רינדעכיג און די זון פארט ארום די וועלט אבער אין די סוגיא האט די גמרא אנגעכאפט א צווייטע מהלך אינגאנצן וואס די ראשונים און די אחרונים טוען שוין אין גרויסן אין ספרי קבלה שטייט אויך פונקט וואס די גמרא מיינט דא צו זאגן און אז אוודאי האט די גמרא נישט געמיינט פשוט פשט אזוי ווי ס'שטייט דא אבער אונז לערן מיר דא פשוט פשט די גמרא מיט רשי און ואידך פירושא זיל גמור ווער ס'וויל אריינקוקן אין די מפרשים קען אריינקוקן כל מיני פשטים וויאזוי מען קען דא מפרש זיין וואס גייט דא פאר, אבער על כל פנים די גמרא נעמט דא אן בהנחה אז די וועלט ארבעט אזוי, די וועלט איז פלאך, און די וועלט שטייט אינמיטן די וואסער אינמיטן די אוקיינוס, און אויף די וועלט איז דא א כיפה אזא קאפל וואס דאס איז די הימל, און יעדן טאג קומט די זון אריין אין דעם הימל און גייט ארויס פונעם הימל, וואס טייטש אז די זון, ס'איז דא א פענסטער אינעם הימל, ס'איז דא צוויי פענסטערס אינעם הימל ביי ביידע זייטן, די זון קומט אריין פון איין פענסטער, גייט ארויף מזרח, די מזרח זייט פארט ארויף אויפן הימל, אזוי זעט מען עס אין די הימל, און ס'פארט אראפ צו מערב זייט, ווען ס'האלט אונטן ביי מערב זייט, פארט עס ארויס פון די אנדערע פענסטער, און שפעטער, משך די גאנצע נאכט, פארט די זון אויף די הימל, דארט ווי מ'קען נישט זען, ווייל די הימל פארשטעלט עס, אויף די אנדערע וועג, וואס טייטש ס'פארט צוריק צו מזרח, און ס'קומט נאכאמאל אריין אין די פענסטער, און דאס איז די זון וואס מ'זעט אינדערפרי. יעצט. ווען די זון גייט אריין אין די פענסטער, איז כל עוד וואס די זון איז אינעם פענסטער קען מען דאס נאך זען, און דאס איז די תקופה וואס ווערט גערופן צווישן די עלות און דעם נץ, אינדערפרי, און ביינאכט צווישן דעם שקיעה און דעם צאת, דעמאלטס איז די זון אינעם פענסטער, קען מען אים נאך זען, און נאכדעם וואס ער גייט ארויס אויפן אנדערע זייט ביינאכט, דעמאלטס זעט מען אים שוין נישט, און די זעלבע זאך אינדערפרי, נאכדעם וואס קומט אינגאנצן ארויס אינעם הימל, וואס טייטש אינעם וועלט, דעמאלטס זעט מען אים שוין אינגאנצן יא, און דאס ווערט גערופן אינדערפרי דעם נץ. זאגט די גמרא, אז רבא האט געזאגט, אז די וועלט איז ברייט זעקס טויזנט פרסה, און די דיקייט פונעם הימל וואס טייטש די דיקייט פונעם פענסטער איז דיק א טויזנט פרסה, און רבא זאגט חדא גמרא וחדא סברא. איינע פון די מדות וואס ער האט דא אויסגערעכנט איז א גמרא וואס טייטש א קבלה וואס ער האט פון זיין רבי'ס, וואס מ'עט שוין זעהן דאס דאס אז די וועלט איז ברייט זעקס טויזנט פרסה דאס האט ער בקבלה, אבער דאס אז די הימל איז דיק א טויזנט פרסה דאס זאגט ער אליין מסברה. וואס איז די סברה? זאגט ער אזוי, סבר לה כי הא דאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, כמה מהלך אדם בינוני ביום, עשר פרסאות, ער האלט ווי רבה בר בר חנה נאכגעזאגט פון רבי יוחנן אז א מענטש גייט נארמאל א טאג צען פרסאות, ס'טייטש פערציג מיל קען א מענטש גיין משך'ן טאג, יעצט, מעלות השחר ועד הנץ החמה, חמשה מילין, אזוי ווי מ'האט געזען אז אינדערפרי פונעם עלות ביזן נץ איז פינף מיל, און משקיעת החמה עד צאת הכוכבים איז אויכעט חמשה מילין, איז פינף מיל, קומט אויס די פערציג מיל וואס א מענטש גייט משך'ן טאג, דארף מען אראפ נעמען פון דעם צען מיל, ווייל די ערשטע פינף גייט דער מענטש פונעם עלות ביזן נץ, און די לעצטע פינף פונעם שקיעה ביזן צאת, קומט אויס משך'ן טאג גייט א מענטש דרייסיג מיל, און ממילא קומט אויס זאגט רבא נמצא עוביו של רקיע אחד משישה ביום, קומט אויס די דיקייט פון די הימל איז פונקט א זעקסטל פונעם טאג, פארוואס? ווייל אזוי ווי מ'האט געשמועסט, טאמער די טאג געדויערט אזוי לאנג אדורכצוגיין ווילאנג ס'געדויערט א מענטש צו גיין דרײַסיק מיל, און אזוי ווי מ'האט געזען פונעם עלות ביזן נעץ אינדערפרי געדויערט אזוי לאנג ווי ס'געדויערט א מענטש צו גיין פֿינף מיל, איז פֿינף קעגן דרײַסיק איז אזוי ווי איינס קעגן זעקס, ס'איז אזא אזא זיבעטל אדער א זעקסטל מ'קען עס רופן וויאזוי מ'וויל, אבער ס'איז איינס קעגן זעקס, און מילא די זעלבע חשבון איז אויך מיט די דיקקייט פונעם הימל, ווייל טאמער די וועלט איז לאנג זעקס טויזנט פרסה, און אזוי ווי מ'האט געשמועסט, טאמער ס'געדויערט א מענטש צו גיין משך'ן טאג דרײַסיק מיל, איז פונעם עלות ביזן נעץ, איז איינס קעגן זעקס, איז די זעלבע זאך די דיקקייט פון די הימל איז אויך איינס קעגן זעקס, אז די וועלט איז זעקס טויזנט פרסה, איז די דיקקייט פון די הימל א טויזנט פרסה. קומט אויס למעשה אז לויט רבא וויפיל צייט געדויערט א מענטש צו גיין א מיל, איז קומט אויס פֿיר און צוואַנציק מינוט, ווייל נאכאמאל טאמער מען קען גיין פונעם נעץ ביזן שקיעה דרײַסיק מיל, וואס פונעם נעץ ביזן שקיעה איז צוועלף שעה, מען נעמט צוועלף שעה מען צוטיילט עס אויף דרײַסיק, קומט אויס אז ס'געדויערט צו גיין א מיל פֿיר און צוואַנציק מינוט. מיתיבי, פרעגט די גמרא אבער א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין א ברייתא, רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט, עוביו של רקיע אחד מעשרה ביום, אז די דיקקייט פונעם הימל איז פונקט א צענטל פונעם טאג, תדע ברענגט ער א ראיה, ווייל כמה מהלך אדם בינוני ביום, וויפיל גייט נארמאל א מענטש משך'ן טאג, עשר פרסאות וואס דאס איז פֿערציק מיל אזוי ווי מען האט געזען, יעצט זאגט ער אנדערש דא, די ברייתא זאגט אנדערש ווי רבא האט געזאגט. זאגט די ברייתא, מעלות השחר עד הנץ החמה ארבעת מילין, און משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים ארבעת מילין, נמצאת עוביו של רקיע אחד מעשרה ביום, וואס טייטש דא קריגט מען זיך אויף רבא, רבא האט געזאגט אז וויפיל קען א מענטש גיין פונעם עלות ביזן נץ און פונעם שקיעה ביזן צאת? פינף מיל, די ברייתא זאגט אנדערש, די ברייתא זאגט די פערציג מיל וואס א מענטש גייט פונעם עלות ביזן צאת נעמט מען נישט אראפ צען פון דעם און מען צעטיילט פינף פינף, פינף פונעם עלות ביזן נעץ, און פינף פונעם שקיעה ביזן צאת. ניין, פיר מיל גייט א מענטש פונעם עלות ביזן נעץ, און פיר מיל גייט א מענטש פונעם שקיעה ביזן צאת. קומט אויס למעשה, אז מען נעמט דא אראפ אכט מיל פון די פערציג מיל, דהיינו, פיר מיל גייט א מענטש פארן נעץ, און פיר מיל גייט א מענטש נאכן שקיעה ביזן צאת, און במילא בלייבט איבער צוויי און דרײַסיק מיל וואס א מענטש גייט משך צוועלף שעה, וואס טאמער מען צעטיילט, צוועלף שעה אויף צוויי און דרײַסיק קומט אויס אז א מיל געדויערט צו גיין צוויי און צוואַנציק מיט א האלב מינוט, ס'טייטש לויט די ברייתא פון די ברייתא זעהן מיר אז ס'געדויערט סאך שנעלער אדורך צו גיין א מיל, און די צייט פונעם עלות ביזן נץ און פונעם שקיעה ביזן צאת איז אויך סאך קערצער לויט די ברייתא, נאר וואס זאגט דא די ברייתא וואס איז די לשון אז ס'איז פונקט א צענטל פונעם טאג, איז ווייל ביי רבא האמיר געזעהן אז ס'איז איינס קעגן זעקס, פון ווי האט מען גענומען די נאמבער איינס קעגן זעקס, ווייל א מענטש גייט משכ'ן טאג דרײַסיק מיל, א מענטש גייט פונעם עלות ביזן נץ פֿינף מיל, און במילא די תקופה פונעם עלות ביזן נץ איז פונקט איינס קעגן זעקס קעגן די גרייסט פון די טאג, און במילא זאגט מען אויך די דיקקייט פונעם הימל איז אויך איינס קעגן זעקס, דא רעדט אבער די ברייתא די איינס קעגן צען איז נישט פונעם נץ ביזן שקיעה, וואס דעמאלטס קען א מענטש גיין דרײַסיק מיל לויט רבא, נאר דא רעדט מען פון די גאנצע פֿערציק מיל וואס א מענטש קען גיין פונעם עלות ביזן צאת, פון דעם וואס דאס איז פֿערציק מיל נעמט מען אראפ א צענטל, דהיינו א צענטל פון פֿערציק איז פֿיר מיל, וואס דאס זאגט די ברייתא דאס איז די שטח וואס א מענטש קען גיין פונעם עלות ביזן נעץ, ווייל דאס איז אסאך א קערצערע צייט האלט די ברייתא, און במילא קומט אויס אז די פֿיר מיל וואס דער מענטש גייט פונעם עלות ביזן נעץ און פונעם שקיעה ביזן צאת איז פונקט א צענטל פון די גאנצע פֿערציק פון די פֿערציק מיל וואס א מענטש קען גיין פונעם עלות ביזן צאת זאגט אונז די גמרא, תיובתא דרבא, תיובתא דעולא, איז לכאורה פון דא א קשיא סיי אויף רבא און סיי אויף עולא, וואס זיי ביידע האבן געזאגט אז א מענטש גייט משך'ן טאג דרייסיג מיל, פינף גייט ער פארן טאג פארן נץ און פינף נאכן שקיעה, און דא זעהן מיר אז ס'איז נישט אזוי אז משך'ן טאג גייט א מענטש צוויי און דרייסיג מיל, און נאר פיר מיל פארן נץ און פיר מיל נאכן שקיעה, זאגט טאקע די גמרא תיובתא. פון די ברייתא איז א קשיא סיי אויף רבא סיי אויף עולא. אבער, פרעגט די גמרא לימא תיהוי תיובתא דרבי יוחנן, אפשר דאס אויכעט א קשיא אויף רבי יוחנן, ווייל רבי יוחנן האט מען דאך געזען רבי יוחנן די בעל המימרא וואס האט געזאגט אז ס'געדויערט א מענטש צו גיין פערציג מיל א גאנצע טאג, וואס פון דעם נעמט מען אראפ פינף מיט פינף, אזוי האט אזוי האט אויסגעזען אזוי זאגט רבי יוחנן, זאגט די גמרא, אמר לך, רבי יוחנן קען ענטפערן ניין, אנא ביממא דאמרי, ורבנן הוא דקא טעו, דקא חשבן דקדמא וחשוכא, וואס טייטש זאגט ר' יוחנן, האסט נישט גוט פארשטאנען. מיין מימרא איז סך הכל געווען אז א מענטש גייט משך'ן טאג דהיינו פונעם עלות ביזן צאת גייט א מענטש פֿערציק מיל אזוי האט ר' יוחנן געזאגט ר' יוחנן האט נישט איינגעטיילט שפעטער די המשך אז פֿינף פון דעם איז פארן נץ און פֿינף איז נאכן שקיעה ער האט סך הכל געזאגט די פֿערציק מיל יעצט די רבנן די חכמים האבן געזען זיי האבן געמאכט א חשבון זיי האבן געזען אז מענטשן למעשה יאגן אן פארן נץ צו גיין פֿינף מיל און זיי יאגן אן צו גיין פינף מיל נאכן שקיעה, האבן זיי פארשטאנען אז אוודאי די פינף מיל, דאס רעכנט מען נישט, נישט אנפאנג טאג און נישט סוף טאג, נעמט מען אראפ פון די פֿערציק צען, בלייבט איבער דרײַסיק, קומט אויס אז משך'ן טאג פונעם נץ ביזן שקיעה גייט א מענטש דרײַסיק מיל, אבער זאגט רבי יוחנן ס'איז נישט אמת, ווייל בעצם מענטשן גייען שוין ארויס אויפן וועג פארן עלות, און מענטשן גייען אויפן וועג נאכן צאת אויכעט, מען גייט ארויס א מיל פארן עלות, א גאנצע מיל גייט מען פאר ס'ווערט בכלל די עלות, און נאכן צאת גייט מען נאך א איבעריגע מיל אויכעט, קומט אויס למעשה אז היות וואס מענטשן גייען ארויס פרי אויפן וועג און בלייבן אויפן וועג שפעט, קומט אויס אז בעצם מענטשן פארדינען דא צוויי מיל, א מיל אינדערפרי און א מיל ביינאכט, א מענטש גייט בעצם נאך דער חשבון צוויי און פֿערציק מיל משך די גאנצע תקופה וואס ער גייט, ווייל ער הייבט אן פאר ס'ווערט טאג און ער ענדיגט נאכדעם וואס ס'ווערט נאכט, און במילא די חכמים האבן טאקע געהאלטן אז פון די פֿערציק נעמט מען אראפ פֿינף מיט פֿינף, ווייל מען זעט דאך אז א מענטש גייט פינף מיל פארן נץ און פינף מיל נאכן שקיעה, אבער די ריינע אמת איז אז ס'איז נישט אזוי, ווייל פון די פינף מיל מוזטו אראפנעמען א מיל סיי אינדערפרי און סיי ביינאכט, קומט אויס אז בעצם נאכן עלות און פארן צאת גייען בעצם מענטשן פיר מיל נאר, און במילא קומט אויס אז דו נעמסט נאר אראפ פיר אינדערפרי און פיר ביינאכט, בלייבט דאך איבער צוויי און דרײַסיק, קומט אויס אז פונעם נץ ביזן שקיעה גייט טאקע א מענטש צוויי און דרײַסיק מיל אזוי ווי די ברייתא האט געזאגט און נישט אזוי ווי רבא און עולא האבן מפרש געווען די שיטה פון רבי יוחנן. זאגט יעצט די גמרא אבער, לימא תיהוי תיובתא דרבי חנינא, אפשר פון דא איז אויך א קשיא אויף רבי חנינא וואס רבי חנינא האט א ראיה געברענגט אז פון סדום ביז צוער איז פֿינף מיל און אז שטייט אין פסוק אז ויאיצו המלאכים בלוט אז די מלאכים האבן צוגעיאגט דארט לוט אז לוט זאל אנטלויפן פון סדום און מ'האט אים אנגעהויבן צוצויאגן ביים עלות און מען האט געענדיגט ס'איז שוין געווען אינדרויסן פון סדום ביים נעץ, זעט מען דאך יא אז ס'געדויערט פאר א מענטש צו גיין פונעם עלות ביזן נעץ קען א מענטש אניאגן פֿינף מיל און נישט פֿיר מיל אזוי ווי שטייט אין די ברייתא, זאגט די גמרא לא, ס'איז נישט קיין קשיא אויף ר' חנינא, ווייל ויאיצו שאני שטייט דאס ויאיצו די מלאכים האבן אים צוגעיאגט, און אוודאי בדרך כלל גייט א מענטש פונעם עלות ביזן נעץ נאר פֿיר מיל אזוי ווי ס'איז געשטאנען אין די ברייתא, נאר אז מען יאגט אונטער קען מען אוודאי אריינכאפן נאך א מיל, איז דארט איז געווען אנדערש און פון דארט איז נישט קיין ראיה, זאגט יעצט די גמרא ווייטער, די גמרא גייט יעצט פרעגן קשיות אויף רבא וואס רבא האט געזאגט אז די וועלט איז זעקס טויזנט פרסה גרויס, פרעגט די גמרא תא שמע, שטייט אין די ברייתא, מצרים היא ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה, מצרים איז פֿיר הונדערט פרסה אויף פֿיר הונדערט פרסה, וואס טייטש א הונדערט און זעכציג טויזנט פרסאות מרובעות. יעצט ומצרים אחד משישים בכוש, גאנץ מצרים איז א זעכציגסטל אזוי גרויס ווי כוש, אויב אזוי מיט די חשבון קומט אויס כוש איז נײַן מיליאן זעקס הונדערט טויזנט פרסאות מרובעות, וכוש אחד משישים בעולם, און כוש איז א זעכציגסטל פונעם וועלט, וואס מיט די חשבון קומט אויס די וועלט איז פֿינף הונדערט זעקס און זיבעציק מיליאן פרסאות מרובעות, ועולם אחד משישים בגן, און די וועלט איז א זעכציגסטל אזוי גרויס פונעם גן, וואס די גן איז אין גן עדן, מ'וועט שוין זען ס'איז דא א גן עדן, וואס די גן איז אינעם עדן, איז די גן אויב אזוי קומט אויס, איז פֿיר און דרײַסיק ביליאן פֿינף הונדערט זעכציק מיליאן פרסאות מרובעות, וגן אחד משישים בעדן, און די עדן איז זעכציג מאל גרעסער, וואס טייטש מיט די חשבון איז די עדן צוויי טריליאן דרײַ און זיבעציק ביליאן, און און אזוי ווייטער, ועדן אחד משישים בגיהנום, און עדן איז א זעכציגסטל אזוי גרויס ווי גיהנום, וואס מיט די חשבון קומט אויס די גיהנום איז הונדערט פֿיר און צוואַנציק טריליאן פרסאות מרובעות, און ממילא קומט אויס נמצא כל העולם כולו ככיסוי קדירה לגיהנום, אז די גאנצע וועלט איז אזויווי א דעק פון א טאפ, וואס אזויווי א דעק קעגן א טאפ איז גארנישט מיט נישט, איז די זעלבע זאך די וועלט קעגן דעם גיהנום איז גארנישט מיט נישט, די גיהנום איז אסאך גרעסער, אבער על כל פנים, דאס האט מען דא געזען אז די וועלט איז פֿינף הונדערט זעקס און זיבעציק מיליאן פרסאות מרובעות, וואס דאס איז אסאך גרעסער פון די זעקס טויזנט פרסה וואס רבא האט געזאגט, זאגט די גמרא טאקע תיובתא, רבא איז טאקע אפגעפרעגט, זאגט די גמרא נאך א פירכא אויף רבא, תא שמע, דתנא דבי אליהו, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, ר' נתן אומר, כל הישוב כולו תחת כוכב אחד יושב, די גאנצע ישוב, די מקום ישוב, א ישוב וואו מענטשן וואוינען, איז אלעס אונטער איין שטערן, תדע, א ראיה דערצו, שהרי אדם נותן עינו בכוכב אחד, הולך למזרח עומד כנגדו, לארבע רוחות העולם עומד כנגדו, מכלל דכל הישוב כולו תחת כוכב אחד יושב. וואס טייטש וואס איז די ראיה? ווייל א מענטש וואס דרייט זיך אינעם ישוב וואס רש"י זאגט א ישוב איז גרעסער ווי טויזענט פרסאות און ווי א מענטש וועט זיך דרייען אינעם ישוב וועט קוקן אויף א שטערן עט ער זעהן די שטערן רוקט זיך נישט און ממילא מוז זיין אז די שטערן איז גרעסער פונעם ישוב יעצט טאמער די ישוב איז גרעסער ווי טויזענט פרסה און איין שטערן איז גרעסער פונעם ישוב און די הימל איז דאך פיל מיט טויזענטער שטערנס איז אוודאי און אוודאי און אוודאי אז די הימל וואס נעמט ארום די וועלט איז סאך גרעסער פון זעקס טויזענט פרסאות קומט אויס די זון וואס פארט אינעם הימל פארט סאך א גרעסערע שטח פון זעקס טויזנט פארסע, וואס דאס איז אנדערש ווי רבא האט געזאגט תיובתא, איז דאס טאקע נאך א פירכא אויף רבא, זאגט די גמרא נאך א פירכא אויף רבא, תא שמע פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, עגלה בצפון ועקרב בדרום, וכל הישוב כולו אינו יושב אלא בין עגלה לעקרב, ס'טייטש א מענטש וואס קוקט אויפן הימל זעט די מזל עגלה אויפן צפון זייט, די מזל עקרב אויפן דרום זייט, און די מזלות איז כל מיני שטערנס אויף צורות, ס'דא א צורה פון א עקרב, א צורה פון א עגלה, על כל פנים די מזלות שטייען אזוי אין הימל, און דער ישוב, דער פלאץ ווי די מענטשן וואוינען, איז פונקט צווישן די מזלות. ווייטער זאגט די ברייתא, וכל הישוב כולו אינו הוה אלא שעה אחת ביום, פארוואס? ווייל שאין חמה נכנסת לישוב אלא שעה אחת ביום, תדע, וואס טייטש דער גאנצער ישוב כאפט נאר אן איין שעה פונעם טאג, מ'וועט שוין זען וואס דאס מיינט, שאין חמה נכנסת לישוב אלא שעה אחת ביום, די זון איז העכער די ישוב נאר איין שעה פונעם טאג תדע, א ראיה שבחמש חמה במזרח. ובשבע חמה במערב, ס'טייטש די פיפטע שעה פון טאג אנפאנג טאג, איז די זון אויפן מזרח זייט פון הימל, ביי די זיבעטע שעה פון טאג, איז די זון אויפן מערב זייט פון הימל, חצי שש וחצי שבע, פונקט אינמיטן טאג, ביי חצות, א האלבע שעה פארדעם האלבע שעה נאכדעם, חמה עומדת בראש כל אדם, ס'טייטש איין שעה פונעם טאג איז די זון העכער די קאפ פון די מענטש, יעצט די זון פארט דורך משך צוועלף שעה פון טאג, נאר איין שעה איז עס העכער דעם קאפ, און אזוי ווי מען האט געשמועסט אז די ישוב איז דאך גרעסער פון טויזנט פרסה, און די זון, איין שעה פון צוועלף שעה איז ער העכער די ישוב, און די אנדערע צוועלף שעה איז עס אויף אנדערע פלעצער, קומט אויס ס'איז לפחות צוועלף מאל אזוי גרויס ווי די ישוב, די מהלך פונעם זון, וואס דאס איז נאך א קשיא תיובתא, נאך א פירכא אויף רבא, ווייל רבא האט דאך געזאגט אז די וועלט איז גרויס זעקס טויזנט פרסה, וואס די זון פארט א וועג פון זעקס טויזנט פרסה צו גיין פון איין זייט וועלט צום צווייטן, און דא זעהן מיר אז ס'איז סאך אסאך גרעסער. זאגט די גמרא נאך א פירכא אויף רבא תא שמע פון א ברייתא. שטייט אין די ברייתא דאמר ר' יוחנן בן זכאי מה תשובה השיבתו בת קול לאותו רשע בשעה שאמר אעלה על במתי עב אדמה לעליון וואסער בת קול איז ארויס ווען נבוכדנצר דער רשע האט געזאגט אעלה על במתי עב כ'וועל ארויפגיין אין הימל אדמה לעליון אז ער וועט נאכמאכן כביכול א גאט יצתה בת קול ואמרה לו איז ארויס א בת קול און געזאגט דו רשע בן רשע בן בנו של נמרוד הרשע שהמריד את כל העולם כולו עלי במלכותו, דו רשע בן רשע, כמה שנותיו של אדם, ווי לאנג לעבט א מענטש, שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה, זיבעציג צו אכציג יאר שנאמר ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה, ס'טייטש טאמער א שטארקער קען לעבן ביז אכציג, נארמאל א מענטש לעבט ביז זיבעציג, מן הארץ עד לרקיע, פון די ערד ביז צום ערשטן הימל ס'דא זיבן הימלען, פון די ערד ביז צו די ערשטע איז מהלך חמש מאות שנה געדויערט פֿינף הונדערט יאר צו גיין, ועוביו של רקיע מהלך חמש מאות שנה, און די דיקקייט פונעם הימל איז אויך א וועג וואס געדויערט פֿינף הונדערט יאר צו גיין, ובין רקיע לרקיע פון די ערשטע רקיע ביז צום צווייטן רקיע איז אויכעט מהלך חמש מאות שנה, וכן בין כל רקיע ורקיע אזוי איז דא צווישן אלע זיבן הימלען, ביז מען קומט אן צום כסא הכבוד, און ממילא דו זאגסט דו וועסט ארויפגיין ביזן הימל, אך אל שאול תרד אל ירכתי בור, וועסט אראפגיין אין די ערד אריין, על כל פנים דאס זעט מען דא, אז צו גיין פון די ערד ביז צום ערשטן הימל איז א וועג פון פֿינף הונדערט יאהר, יעצט די גמרא דרשנ'ט די חגיגה, רש"י ברענגט דא די גמרא חגיגה וואס מען לערנט ארויס פון א פסוק אז די. לענג פון די וועלט איז פונקט אזוי ווי די הייך פון די וועלט, ס'טייטש אזוי לאנג ווי ס'געדויערט צו גיין פון די וועלט ביז צום הימל, אזוי לאנג געדויערט צו גיין פון איין זייט וועלט צום צווייטן. קומט אויס צו גיין פון איין זייט וועלט צום צווייטן געדויערט פינף הונדערט יאהר, וואס מיטן חשבון וואס מ'האט פריערט געמאכט אז א מענטש קען גיין משך א נארמאלע טאג קען ער גיין צען פרסה, קומט אויס א מהלך פון פינף הונדערט יאהר, וויפיל קען א מענטש גיין אין פינף הונדערט יאהר? א מיליאן אכט הונדערט פינף און צוואנציג טויזנט פרסאות. וואס דאס איז די לענג פון די וועלט און דאס איז די לענג פון די וועלט ביזן הימל וואס דאס איז ווייטער אסאך מער ווי די זעקס טויזנט פרסאות וואס רבא האט געזאגט תיובתא איז דאס טאקע נאך א פירכא אויף רבא זאגט יעצט די גמרא ווייטער תנו רבנן מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא איז נאכאמאל איידער מ'וועט לערנען די ברייתא מיר אויסשמועסן אז די ברייתא איז פארשטייט זיך נישט פשוט פשט די ראשונים און די אחרונים טוען שוין אסאך וויאזוי צו מסביר זיין די ברייתא מיטן מציאות אבער אונז לערנען מיר די ברייתא פשוט פשט אזוי ווי רש"י איז מסביר, זאגט די ברייתא אזוי, חכמי ישראל אומרים, די חכמי ישראל זאגן, אז גלגל קבוע ומזלות חוזרין, די גלגל פון די מזלות איז קבוע, און די מזלות רוקן זיך ארום, מען וועט שוין זען און מסביר זיין וואס דאס מיינט, וחכמי אומות העולם אומרים, גלגל חוזר ומזלות קבועים בו, אז די מזלות רוקן זיך נישט אין ערגעץ, דער גלגל איז קבוע. ס'טייטש אזוי, ס'דא א גלגל, א רינגל, וואס נעמט ארום די וועלט, וואס אין דעם איז אלע מזלות, די שטערענעס זענען אויסגעצירט אזוי ווי די מזלות, זיי נעמען אזוי ארום די וועלט אינעם גלגל, איז די חכמי ישראל האבן געהאלטן אז דער גלגל רוקט זיך נישט פון פלאץ, נאר וואס דען, וויאזוי זעט מען די זון, זעען מיר דאך אז די זון גייט ארום די וועלט יעדן טאג, איז ווייל די מזלות וואס זענען אינעם גלגל זיי רוקן זיך ארום, ס'טייטש דער מזל כאפט אן די זון, ער נעמט עס פון זיין מזל און טראגט עס צו די אנדערע מזל, לאמיר זאגן ס'דא א מזל ס'הייסט מזל שור, ווען די זון איז דארט ווי מזל שור איז, כאפט אן דער מזל שור דעם זון און רוקט עס אריין צו די נעקסטע מזל צו מזל תאומים, שפעטער כאפט אן דער מזל תאומים די אלע שטערענעס כאפן אן די זון און זיי רוקן עס אזוי אריין צום נעקסטן מזל און אזוי ווייטער און אזוי ווייטער און אזוי ווייטער, די חכמי אומות העולם האבן געהאלטן ניין, ס'איז דא א גלגל וואס אין דעם איז אלע מזלות, און די מזלות רוקן זיך נישט ארום אינעם גלגל נאר יעדע מזל שטייט ביי זיך אויפן פלאץ די שטערן רוקן זיך נישט, נאר וואס דען די זון איז אויך קבוע אינעם גלגל און ממילא די גאנצע גלגל דרייט זיך מיט די מזלות מיט די זון מיט אלעמען און אזוי דרייט זיך עס ארום די וועלט. אמר רבי, האט רבי געזאגט, תשובה לדבריהם, כ'האב א פירכא אויף די חכמי אומות העולם, ווייל מעולם לא מצינו עגלה בדרום ועקרב בצפון, וואס טייטש די מזל עגלה איז אלעמאל אויפן צפון זייט, און די מזל עקרב איז אלעמאל אויפן דרום זייט, און כ'האב קיינמאל נישט געזען זאל זיין פארקערט, מילא לויט די חכמי אומות העולם, טאמער זענען גערעכט אז די גלגל דרייט זיך אזוי מיט די זון מיט אלע מזלות, וואלט מען דאך געדארפט קענען זען די מזל עגלה אין דרום און די מזל עקרב אין צפון, און פון דעם אז מען זעט עס נישט איז א ראיה טאקע אז די מזלות שטייען אויף איין פלאץ, די גלגל שטייט אויף איין פלאץ, און די זון רוקט זיך פון איין מזל צום צווייטן מיט דעם אז די מזלות טראגן דאס. מתקיף לה רב אחא בר יעקב, פרעגט רב אחא בר יעקב א קשיא אויף די פירכא אויף די ראיה פון רבי, זאגט ער ודילמא כבוצינא דריחיא אי נמי כצינורא דדשא, ס'טייטש קען זיין אז ס'איז אזוי ווי די אייזן וואס איז אינמיטן די מילשטיין, אדער אזוי ווי די ציר, די הינדזש וואס איז אויפן טיר, וואס די אייזן א מילשטיין איז צוויי שטיינער מיט א שטיקל אייזן אינדערמיטן וואס די שטיינער דרייען זיך אזוי ארום אויפן אייזן די זעלבע זאך ביי א טיר וואס איז דא א הינדזש א ציר אויפן טיר איז די טיר דרייט זיך אויפן ציר איז טאמער מען וועט אנכאפן דעם ציר עט רוקט זיך די טיר טאמער מען כאפט אן דעם טיר רוקט זיך די ציר די זעלבע זאך ביי די אייזן מיטן מילשטיין טאמער מען כאפט אן די מילשטיין רוקט זיך די אייזן טאמער מען כאפט אן די אייזן רוקט זיך די מילשטיין, ס'האט שוין ואכמ ביי יעקב מיינט צו זאגן, קען אוודאי זיין אז די חכמי אומות העולם זענען גערעכט, וואס טייטש אוודאי רוקן זיך נישט די מזלות פון פלאץ, זיי כאפן נישט אן די זון און טראגן עס פון איין פלאץ צום צווייטן, נאר אוודאי די זון רוקט זיך אויף א גלגל פאר זיך, נאר וואס דען, ער מיינט צו זאגן ס'דא צוויי גלגלים, וואס טייטש ס'איז דא צוויי רינגלעך וואס נעמען ארום די וועלט, אין איינס פון זיי איז דא אלע מזלות, אין די אנדערע זיצט די זון, די פון די מזלות שטייט אויף איין פלאץ, און די זון דרייט זיך אזוי ארום די וועלט, אבער נישט פשט אז די מזלים רוקן זיך, אזוי ווי די חכמי ישראל האבן געזאגט, און ממילא דאס וואס רבי האט געזאגט אז כ'האב קיינמאל נישט געזען אז עגלה זאל זיין אויפן דרום און עקרב זאל זיין בצפון, איז טאקע ווייל דער גלגל פון עגלה און עקרב פון אלע מזלות דרייט זיך נישט, דאס שטייט אויף איין פלאץ, אבער נישט פשט אז די מזלות רוקן די זון, נאר די מזלות שטייען אויכעט אויף איין פלאץ, און די זון דרייט זיך אין א גלגל פאר זיך, לויט איין פשט זאגט רש"י אז די גלגל פון דעם זון איז העכער די מזלות אדער אונטער די מזלות, אבער על כל פנים קיין ראיה איז דאס נישט. זאגט אונז די גמרא ווייטער נאך א וויכוח וואס איז געווען צווישן די חכמי ישראל און די חכמי אומות העולם, חכמי ישראל אומרים, ביום חמה מהלכת למטה מן הרקיע, ובלילה למעלה מן הרקיע, אזוי ווי מען האט פריערט געשמועסט אז בייטאג איז די זון אונטער די הימל, און ביינאכט גייט די זון ארויס פון א פענסטער העכער די הימל, און אזוי גייט עס העכער אונזער קאפ, העכער די הימל, קומט ארויס די אנדערע זייט און עס קומט נאכאמאל אריין די פענסטער אינדערפרי, וחכמי אומות העולם אומרים, און די חכמי אומות העולם זאגן, ביום חמה מהלכת למטה מן הרקיע, ובלילה למטה מן הקרקע, אז בייטאג גייט עס העכער אונזער קאפ און ביינאכט גייט עס אונטער די קרקע, וואס טייטש די אנדערע זייט וועלט, אמר רבי האט רבי געזאגט ונראין דבריהם מדברינו, אז די ווערטער פון די חכמי אומות העולם איז מער מסתבר פון אונזערע שיטה, ווייל שביום מעיינות צוננין, ובלילה רותחין, ווייל מען זעט בייטאג איז די מעיינות די קוואלן וואסער זענען קעלטליך ביינאכט איז עס אנגעווארעמט, פארוואס ווארעמט זיך עס אן ביינאכט? ווייל די זון גייט פון אונטער דעם און ס'ווארעמט זיך אזוי אן, זאגט די גמרא, תניא, מען האט געלערנט אין א ברייתא, ר' נתן אומר, בימות החמה חמה מהלכת בגובה של רקיע אין די זומער טעג איז די זון ממש אין די הייך פון די הימל, לפיכך כל העולם כולו רותח ומעיינות צוננין, פארדעם די וועלט די לופט איז הייס, אבער די קוואלן וואסער זענען קעלטליך, בימות הגשמים אין די ווינטער טעג,

אין די ניסן אייר סיון חדשים גייט עס אויף די בערג כדי לפשר את השלגים, צו צולאזן די שניי וואס איז דא דארט, ווייטער אין די זומער טעג תמוז אב ואלול, מהלכת בישוב, כדי לבשל את הפירות גייט עס ממש העכער אונזער קאפ, ס'איז הייס, ס'איז זומער, כדי די פירות זאלן געצייטיגט ווערן, שפעטער פארן ווינטער תשרי חשוון כסלו, מהלכת בימים, כדי לייבש את הנהרות, גייט עס העכער די וואסערן, כדי אויסצוטרוקענען די טייכן, שפעטער אין די ווינטער טבת שבט ואדר, מהלכת במדבר, שלא לייבש את הזרעים, וואס טייטש ער גייט אין די מדבר ווייט פונעם ישוב כדי עס זאל נישט זיין הייס א גאנץ יאהר, אזוי אז דאס וואס מען פלאנצט איין זאל נישט אויסגעטרוקנט ווערן, זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזעהן אין די משנה ווי רבי אליעזר אומר מאיסקופת העזרה ולחוץ אז טאמער איינער איז אינדרויסן פון די עזרה הייסט עס שוין דרך רחוקה און ער איז פטור פון כרת ער ברענגט א פסח שני, פרעגט די גמרא איך פארשטיי נישט, ואף על גב דמצי עייל ולא אמרינן ליה קום עייל, אפילו איינער שטייט ממש אינדרויסן פון עזרה ער קען אריינגיין זאגט מען אים נישט גיי אריין זיי מקריב דעם קרבן פסח והתניא האבן דאך געלערנט אין א ברייתא ערל שלא מל עונש כרת דברי ר' לעזער אז ר' לעזער האלט אז א ערל וואס האט זיך נישט געמל'עט און ער קען זיך מל'ען קריגט כרת פארוואס ווייל ער האט זיך געדארפט מל'ען כדי ער זאל קענען ברענגען דעם קרבן פסח איז לכאורה וואלט געדארפט זיין די זעלבע דין טאמער איינער שטייט אינדרויסן פון עזרה איז ער אויך חייב כרת ווייל ער וואלט געקענט אריינגיין, אמר אביי, איז ענפערט אביי, דרך רחוקה לטהור, ואין דרך רחוקה לטמא, ס'טייטש צוויי באזונדערע זאכן אזוי ווי מ'האט פריערט געזען, דרך רחוקה איז דער דין געזאגט געווארן פאר א טהור'ע מענטש, אז א טהור'ע מענטש איז אוודאי ביי אים זאגט מען אז טאמער ער איז אינדרויסן פון די עזרה איז ער פטור פון צו ברענגען דעם קרבן פסח, אבער ביי א טמא'נע מענטש זאגט מען דאס נישט, און א טמא'נע מענטש וואס קען זיך מטהר זיין, אוודאי דארף ער זיך מטהר זיין, איז די זעלבע זאך אן ערל וואס קען זיך מל'ען אוודאי דארף ער זיך מל'ען, מה שאין כן ביי דרך רחוקה, דארט איז די תורה נישט מחלק צו איז ממש אינדרויסן פון די עזרה צו איז ווייט אוועק, נאר ווי לאנג ער איז נישט אין די עזרה איז ער פטור פון צו ברענגען דעם קרבן פסח, אזוי ענטפערט אביי. רבא אמר, רבא זאגט תנאי, אז בעצם איז עס א מחלוקת תנאים, דתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, ר' לעזער אומר, ר' לעזער זאגט, נאמר ריחוק מקום בפסח, ונאמר ריחוק מקום במעשר, ביי מעשר שני שטייט אויך ריחוק מקום, אז טאמער איינער איז בריחוק מקום פון ירושלים און ער קען נישט ארויפשלעפן די מעשר שני, זאגט די פסוק אז ער קען אויסלייזן די מעשר שני אויף געלט, אריינקומען אין ירושלים און קויפן נייע פירות, און ממילא דרש'נט מען מה להלן חוץ לאכילתו, אף כאן חוץ לאכילתו, וואס מיינט ריחוק מקום במעשר שני, אז טאמער איינער איז אינדרויסן פון ירושלים, אפילו איין טריט אינדרויסן פון ירושלים, קען ער שוין אויסלייזן זיין פירות, איז די זעלבע זאך דא, וואס איז די מקום אכילה פונעם קרבן פסח? דאס איז ירושלים, און ממילא טאמער איינער איז איין טריט אינדרויסן פון ירושלים, הייסט ער שוין בריחוק מקום, און ער דארף נישט ברענגען דעם קרבן פסח, אזוי זאגט די תנא קמא אין די ברייתא, רבי יוסי ברבי יהודה אומר משום רבי אליעזר, זאגט ער אנדערש, וואס איז די ריחוק מקום חוץ לעשייתו, וואס טייטש מען לערנט טאקע ארויס פון מעשר שני, נאר אזוי ווי ביי מעשר שני, ווי מעג מען אויסלייזן מעשר שני? אינדרויסן פון ירושלים, וואס טייטש אינדרויסן פון די פלאץ, ווי ס'איז מוכשר אינדרויסן פון די פלאץ וואס דארט עסט מען עס, די זעלבע זאך די קרבן פסח ווי איז מען מכשיר דעם קרבן פסח אינעם עזרה, און במילא האלט ר' יוסי בר' יהודה אז דאס איז די שיטה פון ר' לעזער אז טאמער איינער איז אינדרויסן פון די עזרה הייסט עס שוין בדרך רחוקה און ער קריגט שוין נישט קיין כרת נאר ער קען ברענגען א מעשר שני און במילא ווי רש"י איז מסביר פון דאס וואס מען זעט אז ס'דא א מחלוקת אין די שיטה פון ר' לעזער, קען מען אוודאי זאגן אז ס'איז אויך דא א דריטע שיטה, וואס דאס איז די שיטה פון די ברייתא, וואס אין די ברייתא האט מען געזען אז ר' לעזער האלט אז ערל שלא מל עונש כרת, אז די תנא פון די ברייתא האלט אז די שיטה פון ר' לעזער איז אזוי ווי די שיטה פון רבי עקיבא ביי אונז אין די משנה, אז ווי לאנג מ'איז אינדרויסן פון מודיעים, דעמאלטס הייסט עס דרך רחוקה, נאך מודיעים הייסט מער נישט דרך רחוקה, און פאר דעם אוואדע א ערל וואס איז אין מודיעים ס'טייטש איז אין ירושלים אוואדע זאגט מען אז מ'מוז זיך מל'ן און ברענגען דעם פסח ראשון. זאגט אונז די גמרא כמאן אזלא הא דאמר רבי יצחק ברבי יוסף, ווי וועם גייט די מימרא פון רבי יצחק ברבי יוסף וואס ער האט געזאגט בטמאים הלך אחר רוב העומדים בעזרה, אז ווען ס'איז דא טמא'נע מענטשן אזוי ווי מ'האט געזען טאמער רוב כלל ישראל איז טמא איז מען מקריב די פסח בטומאה, ציילט מען נאר טמא'נע מענטשן וואס זענען אין די עזרה, נישט וואס זענען אין ירושלים, נישט וואס זענען לעבן ירושלים, נאר פון די מענטשן אין די עזרה ציילט מען. ווי וועם גייט די שיטה? כמאן כרבי יוסי ברבי יהודה שאמר משום רבי לעזער, אזוי ווי די שיטה פון רבי יוסי ברבי יהודה בשם רבי לעזער, וואס ער זאגט דאך אז דרך רחוקה מיינט אינדרויסן פון בית המקדש אינדרויסן פון די עזרה, און ממילא זעהן מיר פון דעם אז די עזרה דאס איז די פלאץ וואס הייסט די מענטשן וואס מאכן דעם קרבן פסח אינדרויסן פון דעם איז שוין דרך רחוקה, איז דאס שטימט מיט די שיטה וואס מען האט געזעהן דא, אז מען ציילט טאקע נאר מענטשן וואס זענען אין די עזרה. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה אמר לו רבי יוסי, אז רבי יוסי האט א ראיה געברענגט צו רבי אליעזר פון דעם וואס עס שטייט א פינטל אויף די היי פון רחוקה, אז דאס קומט צו ממעט זיין אז ווי לאנג מ'איז אינדרויסן פונעם עזרה הייסט עס א דרך רחוקה. זאגט די גמרא תניא, נאך א ראיה פון דעם פסוק וואס מען לערנט אין א ברייתא, רבי יוסי הגלילי אומר, דרך רחוקה, פון דעם וואס שטייט דרך רחוקה שומע אני, וואלט איך געמיינט מהלך שניים או שלושה ימים, אז טאמער איינער איז צוויי דריי טעג אוועק פונעם בית המקדש מוז ער קומען צו גיין אנישט איז עס נישט דרך רחוקה, נאר וואס כשהוא אומר ובדרך לא היה, ווען ס'שטייט שפעטער אין פסוק אז טאמער איינער איז נישט געווען בדרך רחוקה, ער דארף יא ברענגען דעם פסח ראשון, ער טאמער ער ברענגט נישט איז חייב כרת דארט שטייט נישט רחוקה דארט שטייט סתמא בדרך, ממילא פון דעם דרש'נט מען מגיד שמאסקופת העזרה ולחוץ קרוי דרך, אפילו איין טריט אינדרויסן די עזרה הייסט שוין אויך דרך, און ממילא אזא איד אזוי ווי רבי לעזער האט געזאגט איז אויך פטור פון צו ברענגען דעם פסח ראשון ער קריגט נישט קיין כרת נאר ער קען אויך ברענגען דעם פסח שני.